היום יום י' אדר א', בברכת המזון, קודם מים אחרונים, אומרים, על נהרות בבל, למנצח בנגינות, אברכה און זה חלק. אז ס'קומט צום בענטשן איידער מ'וואשט מים אחרונים דארף מען זאגן אין דעם קאפיטל על נהרות בבל קל"ז אין תהלים, און דערנאך דעם דעם קאפיטל למנצח בנגינות קאפיטל ס"ז אין תהלים, און דערנאך דעם די פסוקים אברכה וואס דאס איז פסוקים פון תהלים און קהלת, און דערנאך דעם זאגט מען זה חלק. איז דא אויף אן ארט איז דא א רייע חידושים שינויים. אויף יעדער ווארט. בכלל פארוואס זאגט מען על נהרות בבל? איז ווערט דערמאנט עטליכע עניינים, איין ענין איז ווייל זאגט דער סדר היום וויבאלד אז אין תהלים שטייט נותן לחם לכל בשר און גלייך נאכדעם שטייט על נהרות בבל מצד סמוכין איז דערפאר זאגט מען על נהרות בבל ווען סקומט צום בענטשן אין זהר ווערט דערמאנט אז וויבאלד אז א מענטש עסט אפ און ער פילט זיך גוט, איז דארף ער דערמאנען זיך אז ארץ ישראל איז חרוב און במילא זאגט מען על נהרות בבל, אויף צו דערמאנען זיך דעם חורבן פון ארץ ישראל. בנוגע דעם למנצח בנגינות, איז אין סידור תורה אור ווערט עס בכלל נישט דערמאנט, און אין סידור רב שבתי ווערט עס שוין דערמאנט, און דא זאגט דער רבי אז מיר זאגן יע דעם ענין פון למנצח בנגינות. בנוגע צו זה חלק, איז דארטן איז דא א גאנצער טומל מאכט דער שער הכולל. און ער טענה'ט אז דאס וואס שטייט זה חלק דאס איז ניט פון אלטן רבי'ן, דאס האט גאר אריינגעשטעלט דער מדפיס אין קאפעסט און דער אלטער רבי האט צו אים גאר געהאט טענות, און ער לייגט נאך צו אז ער האט געזען עלטערע חסידים אז מען פלעגט בפירוש ניט זאגן דעם פסוק זה חלק פאר מים אחרונים און אליין זאגט ער פלעג איך דאס ניט זאגן, אבער איך האב עס ניט געוואלט ארויסנעמען פון סידור ווען איך האב געדרוקט דעם סידור. וואס בכלל אויכעט וועגן דעם זה חלק אדם רשע איז על פי אריז"ל איז גאנץ קלאר אז מען זאל דאס ניט זאגן, מען זאל נאר האבן בכוונה, ווייל דער פסוק זה חלק אדם רשע דאס איז אין דעם קאפיטל וואס רעדט זיך וועגן די אנשי סדום, און זה חלק אדם רשע וואס זייער הנהגה ווען ס'איז געקומען צו ענייני אכילה און הכנסת אורחים איז דאך געוועזן רשעים גרויסע, איז דאס דערמאנט מען, דאס האט מען אינזינען דעם זה חלק אדם רשע. און אויכעט דער ענין פון מים אחרונים איז דאך אויף צו מסלק זיין מען זאל אפוואשן די מלח סדומית, איז דער חיבור פון דערויף, דאס איז דער ענין פון זה חלק אדם רשע, אבער לויטן אריזל איז דאס נאר בעלי סוד דארפן דאס האבן בכוונה, איז במילא טענה'ט דער שער הכולל אז זה חלק אדם רשע זאל מען ניט זאגן. איז דא באשטימט דער רבי אז אינדערוואכן זאגט מען על נהרות בבל למנצח בנגינות אברכה און זה חלק פאר מים אחרונים. ביום שאין אומרים בו תחנון, א טאג וואס מען זאגט ניט קיין תחנון, דעמאלט איז דער סדר אז מען זאגט שיר המעלות בשוב, וואס דאס איז תהלים קכ ו, לבני קרח, תהלים פ ז, און ווייטער די פסוקים אברכה און זה חלק. איז דעם שיר המעלות איז אויכעט די זעלבע סיבה וואס מען זאגט על נהרות בבל אינדערוואכן, נאר דארטן זאגט מען.

די אבות פון ארץ ישראל, איז במילא ווערט דערמאנט אז מען זאל זאגן אט די עניינים פאר דעם בענטשן. אויכעט בנוגע צו מים אחרונים, בנוגע צו זה חלק, בכלל פון אריזל קומט אויס אז מען זאל בכלל די קאפיטלעך זאל מען זאגן, לאחרי מים אחרונים, און דעם זה חלק האבן אינזינען, און דא האט ער באשטימט, דער אלטער רבי זאגט אז מען זאל דאס זאגן פאר מים אחרונים, על כל פנים אזוי שטייט עס אין סידור, אחרי מים אחרונים וידבר אלי, נאך מים אחרונים דעמאלט זאגט מען זה השולחן אשר לפני ה', אז דאס איז דער שלחנו של מקום. בנוגע דעם שיר המעלות, איז אויך דא א שמועה אין נאמען פון הרב לאנדא וואס ער זאגט אז ער האט געהערט פון רבי'ן רשב אז בכלל זאל מען זאגן שיר המעלות א גאנץ יאר חוץ די סעודה המפסקת ערב תשעה באב, איז דא באשטימט דער רבי אז מען זאגט שיר המעלות אלעמאל ווען מען זאגט ניט קיין תחנון, אבער ווען מען זאגט תחנון, זאגט מען על נהרות בבל. על דרך זה איז געוועזן ביי חסידים, דערציילט מען אז רבי הלל פאריטשער האט געפרואווט אויסמיידן זאגן על נהרות בבל, שטענדיג געזאגט שיר המעלות, וואס פאר א תירוץ ער האט געקענט געפינען, אן אורח. עס איז געווען אן אורח, אה, דאס איז א סימן אויף א שמחה, און מען זאגט שיר המעלות. און עפעס אמאל דערציילט מען איז געוועזן, איז נישט געווען קיין אורח, האט רבי הילל פאריטשער געזאגט, נו, אויב אזוי איז דאך דער על נהרות בבל אן אורח, אויב דער על נהרות בבל איז אן אורח, דארף מען זאגן שיר המעלות.